פריערדיגע וואך, פריערדיגע וואך געענדיגט די תקופה פון די די ערשטע איסלאם אין ארץ ישראל, יעצט איז מען ממשיך די תקופה נאכדעם, די תקופה פון די קרוסעידערס, אויף עברית רופט מען זיי די צלבנים, און אויף אידיש רופט מען זיי די קרייציגער. ס'איז געווען אינמיטן זומער פון יאר תתנ"ו, דאס איז טויזנט ניין און ניינציג, אין די הרי ירושלים די אויסגעטרינקענטע בערג פון ירושלים איז ארויפגעקומען א מאסע פון צענדליגער טויזנטער גיבורים פון יוראפ איינצונעמען ירושלים. מ'דארף וויסן ארום ירושלים איז רוב שטעט זענען פוסט, זיי האבן נישט קיין וואסער, אין ירושלים די וואס זענען געוואוינט אין ירושלים געווען רוב איסלאם און א מיעוט פון אידן מיט קראים זיי האבן שוין געהערט אז ס'קומט ארויף א ריזיגע מחנה פון ארמיי פון די קרייציקער וואס ווילן איינעמען ירושלים, די נומערן פון די איסלאם מיט די נוצרים זענען נישט אזוי קלאר, ס'דא גוזמאות פון דרייסיג טויזנט אראבער אין ירושלים, און איבער פערצן טויזנט סאלדאטן פון די קרייציקער, אבער דאס דאס זעט אויס מער ווי א גוזמה, וואס האבן די די וואס זענען געווען אין שטאט וואס האבן געטון אויף צו זיך זיך באשיצן? זיי האבן פארשטערקט די חומה און זיי האבן אריינגעגאסן סם אין די בורות און די בארות מים ארום ירושלים כדי זיי זאלן נישט האבן וואס צו טרינקען, אבער עס האט נישט געהאלפן און צום סוף האט מען איינגענומען די שטאט. וואס איז די פשט פון דעם? וואס איז די בעקגראונד פון די כיבוש? פון די קרייציקער, מען רופט זיי אן די פרענקי, ווייל זיי קומען פון צרפת, פון פרענס, אויכעט פון ענגלאנד און פון דייטשלאנד, וועט מען זיי רופן די פרענקי. אינטערסאנט טאקע, היינט רופט מען ביי אונז א ספרדישער א פרענק, און היינט טאר מען שוין נישט נוצן און רופן דעם נאמען אזוי ווי אין דאס איקוועל רייטס וכדומה, אבער די סלענג אין די ישוב הישן איז געווען אנצורופן א ספרדי א פרענק, ס'איז בעקבות דעם, ווייל די צפון אפריקע איז שפעטער געווארן איינגענומען דורך פרענס האבן זיי באקומען די כינוי פון א פרענק איז די ארמעי פון די פרענקים איז געווען טויזנט צוויי הונדערט ראשי הצבא און צוועלף ביז דרייצן טויזנט סאלדאטן מ'איז אנגעקומען ירושלים. די אלע איינוואינערס פון ארץ ישראל זיי זענען געקומען פון צפון, באלד וועט מען רעדן ווי זיי זענען אנגעקומען ביזן צפון, ביז דמשק און לעבענאן, און די וועג האט זיך געעפנט פאר זיי, די אלע איינוואינערס פון די שטעט פון עכו ביז ירושלים האבן זיי אריבער געלאזט ס'נישט געווען קיין קרב קעגן זיי, און זיי זענען ארויפגעקומען געפאנצערט פון מיט אייזן מיט שטאל פון קאפ ביז פיס, פון קאפ א פאנצער, אויפן גוף א פאנצער אויף די פיס א פאנצער, פארשטייט זיך אז דאס וועגט אסאך און ס'איז שווער, קל וחומר אין די זומערדיגע טעג אן קיין וואסער איז נאך א שוועריקייט, און דאס האט גורם געווען אז אסאך זענען געשטארבן, למרות כל זאת האבן זיי מצליח געווען צו איינעמען די שטאט ירושלים. מ'דארף וויסן אז אלע וואס האבן כובש געווען ירושלים פון מימות יהושע בן נון האבן עס כובש געווען פון צפון זייט, צפון זייט איז פון שער האריות ביז שער שכם מיט נאך אביסל. וואס איז די סגולה פון די פלאץ? די סגולה פון די פלאץ איז אז ס'איז פלעט און ס'האט נישט קיין בארג וואס ס'נעמט עס ארום אדער א טאל וואס ס'נעמט עס ארום, מה שאין כן אין דרום און אין מערב און אין מזרח איז דא א עמק, א טאל ארום און ארום איז זייער שווער צו איינעמען. זענען זיי געקומען מיט אסאך אפיסערס, אפיצירן, עטליכע האבן זיך אוועקגעשטעלט אין שער האריות פון היינט, עטליכע האבן זיך אוועקגעשטעלט אין שער שכם, און עטליכע אין שער ציון, אזוי האבן זיי פון מערב און פון דרום פארמאכט די שטאט, און זיי האבן געמיינט אז זיי וועלן קענען פארשטיקן די שטאט, און ס'האט נישט געהאלפן. ענדע ענדע קומט נאך א אפיסער וואס הייסט טענקרעד, פון דייטשלאנד, און פון צרפת, און ער שטעלט זיך אוועק אויפן ווינקל פון פון די צד המערבי און צד הדרומי, דאס איז היינט אנטקעגן די עירייה, מען רופט עס כיכר צהל, עס איז נאך דא שיריים פון די חומה וואס איז געשטאנען בזמנם, וויבאלד עס איז א פלאץ וואס מען קען איינעמען, איז די איסלאם האט דארט געבויט א ריזיגע ריזיגע טורעם, אכטונג צו געבן אז די פרענקים זאלן נישט קענען איינקומען, אבער סוף כל סוף האבן די פרענקים עס איינגענומען, די טורעם אליין האבן זיי איינגענומען, און יסודות פון דעם שטייט נאך עד היום הזה, מיט די לאך וואס ס'נעמט עס ארום, די די מויט וואס ס'נעמט עס ארום, און זיי נעמען עס איין. וואס איז בכלל די געדאנק פון די מלחמה פון די איינעמען ירושלים איינעמען ארץ ישראל דאס איז געווען א געדאנק פון איין אפיפיור איין פויבסט פון פרענס האט געהייסן אורבאנוס דער צווייטער ער האט צאם גענומען א עולם אין קלערמאן און ער האט ארויסגערופן אז מען מוז איינעמען ירושלים פון די איסלאם וואס זענען מטמא די שטאט, אז זיי זענען בעלי בתים אויף די קבר פון אותו איש, דאס איז די ערגסטע זאך וואס קען זיין, אונז דארפן פודה זיין די די קבר פון די טמא'דיגע הענט. געעפנט א נייע טעאריע אין די נוצרישע וועלט פון א מלחמת קודש. ביז יעצט איז די איסלאם האט מחדש געווען אז דא אזא זאך פון מלחמת קודש אז מען מעג הרג'נען לשם די דת מעג מען הרג'נען מענטשן. און דאס האט ער איבערגענומען פון די איסלאם, אויך ביי זיי, אויך ביי די נוצרישע וועלט איז יעצט געווארן די ערשטע מאל אז מען מעג הרג'נען. א כופר פארן דת פאר די רעלידזשען. און ער האט מוסיף געווען נאך א נקודה וואס די איסלאם האט נאכנישט געהאט, אז דאס וועט גורם זיין צו מחילת עוונות, ווייל ס'איז א גרויסע יסוד אין יעדע דת מחילת עוונות, ס'קומט אן זייער שווער מ'דארף דורכגיין שבעה מדורי גיהנם, דא איז דא א וועג, א לייכטע וועג אז מ'קען רובא זיין די עוונות אז מ'וועט הרג'נען כופרים, א דזשיהאד, יא און ביי איסלאם דאס איז א דזשיהאד, און ביי זיי האבן זיי זיי מקבל געווען די זעלבע געדאנק. יעצט נאך א נקודה דארף מען דארף מען וויסן אז פון די ביזאנטישע תקופה און ווייטער איז ירושלים בראש ההשקפה און די מחשבה אין די נוצרישע וועלט וויבאלד אותו איש איז געהרג'ט געווארן און באגראבן אין ירושלים. עס איז געווארן זייער הייליג ביי זיי, און דאס איז די שטאט פון משיח, משיח וועט קומען פון דא, און גוג ומגוג וועט זיין דא, איז ממילא אלע דרשות פון די גלחים וכדומה, איז ירושלים געווען בראש השולחן און בראש המדברים, יעצט אז די קלערמאן האט אויסגערופן א מלחמה צו איינעמען ירושלים, איז דאך ס'א גרינגער וועג און א לייכטער וועג אויף צו איינרעדן דעם עולם צו אהערקומען און איינעמען די שטאט, אז דאס איז די שפיץ פון די פון די דת, צענדליגע טויזענטער מענער פשוטי עם מיט נישט קיין פשוטי עם זענען געווען מוכן צו הערן אזוי ווייט, אז איינער פון די גלחים שרייבט אז די אויסרוף פון די מלחמה האט איינגעפירט א צולאזטקייט אין די נוצרישע וועלט ביז יעצט האט מען געפאדערט פון יעדע גוי צו זיין איידל און איינגעהאלטן און געלאסן, די מלחמה וויבאלד מען האט עס אריינגעלייגט אין די דת האט עס פארפירט די דרך ארץ פון יעדן מענטש, מען האט איינגעפירט פארגרעבטקייט מיט רשעות מיט אכזריות, אן אנדער גלח שרייבט אז די מידות טובות איז פארגעסן געווארן. יעדע מידה פון א פון אכזריות איז יעצט געווארן מותר ביי אונזער עולם, און נישט נאר דאס נאר נאר שיכרות און מותרות און זאכן, בקיצור, אלע שלעכטע מידות וואס דער קלויסטער האט ביז יעצט מבזה געווען איז יעצט געווארן איינגעפירט ביי זיי צוליב די ווילדקייט פון די מלחמה. אבער אזוי ווי מען האט געזאגט אז צענדליגער טויזענטער זענען ארויסגעגאנגען פאלגן די די צו פון די אפיפיור, זיי זענען אן זייער וועג איז געווען אנצוקומען אין קאנסטאנטינאפל וואס דאס איז געווען די הויפט שטאט פון די מזרח נצרות, אבער זיי האבן געדארפט דורכגיין דייטשלאנד די ריינוס, אויפן וועג האבן זיי שוין געהארגעט אפאר טויזענט אידן אין ריינוס וואס איז אין דייטשלאנד וואס איז באקאנט דאס איז געווען אין ת ת נ ו גזירות תתנ"ו וואס בעקבות דעם זאגן אונז יעדע שבת די קינה פון אב הרחמים. זיי זענען אנגעקומען אין ביזענטאניאן, און דער קייזער פון ביזענטאניאן האט זיי אריבערגעלאזט, האט זיך נישט אקעגן געשטעלט, אבער זענען זיי ממשיך געווען אין אריינפארן אין טורקיע, אין טערקיי, דארט האבן זיי געהאט א גרויסע מפלה, און זיי האבן אויסגעהארגעט טויזענטער פון די חברה, אבער עס האט נישט געדויערט לאנג, עס איז געקומען נאך א גל, נאך א וועיוו, דאס איז געווען אין ת ת נ ז, און זיי מצליח געווען צו הרג'ענען די ראשי השלטון פון טערקיי, און דאס האט געגעבן אגב א נאך א דריי הונדערט יאר פאר די ביזאנטישע מלכות אין ביזענטיום. וואס האט זיי געטריבן? געטריבן האבן זיי אז די מפקדים, די אפיסערס זייערע, האבן זיי מידי פעם געשריבן און געשיקט שליחות'ן אז זיי האבן געזעהן אין די הימל כל מיני אותות ומופתים פון שטערנס מיט צבאות השמים וואס זיי פירן דעם עולם צו ארץ ישראל און ס'איז א אות מן השמים אז זיי זענען אויסגעהאלטן מיט זייער מהלך. די גרעסטע שטאט אין די געגנט פון טערקיי וואס היינט איז דאס אין סיריע איז אנטוכיא און די שטאט האבן זיי מצליח געווען צו איינעמען אין ת ת נ ח, דאס איז געווען די טויער אויף צו איינעמען ארץ ישראל, און אנגעקומען פון דארט קיין עכו, מיט ביטערע שחיטות אויפן וועג פון עכו האבן אלע שטעט מורא געהאט פאר זיי און זיי ממשיך געווען ישיר צו ירושלים, ווער זיצט אין ירושלים? ניינציג פראצענט איסלאם.

די ערשטע זאך וואס זיי האבן געטון אז זיי האבן עס בארינגלט זיבן מאל אזוי ווי יהושע בן נון להבדיל יהושע בן נון האט איינגענומען יריחו אבער פארשטייט זיך ס'האט גארנישט פאסירט זיי האבן געדארפט בויען טאוערס מגדלים צו קענען אריבער טאנצן די גרויסע חומה ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין האלץ ס'האט נישט געוואקסן קיין בוימער אינדרויסן וואס האבן זיי געטון ס'זענען אנגעקומען נייע שיפן אין עכו פון נייע פראנקים האבן זיי צונומען די שיפן, געברענגט ירושלים און מיט דעם האבן זיי געבויט ריזיגע פעסטונגען אזוי אזוי האבן זיי אריינגעטאנצט אין שטאט און אזוי האבן זיי איבערגענומען שטאט. ס'איז א גאנצע מהלך געווען אבער ס'איז נישט נישט יעצט איז די צייט צו רעדן וועגן דעם. זיי זענען אריין אין שטאט, רוב גוים איסלאמיסטן זענען ארויף אויף די הר הבית זיך באהאלטן אין די מסגדים, זיי זענען אריין אין די מסגדים אין די מעטשעטן אלעמען ארויסגענומען און אויסגעשחט'ן איינס ביי איינס מיט א שרעקליכע אכזרישע מידה, די אידן האבן געטון די זעלבע פעולה זענען אריין געלאפן אין שול פארמאכט די שול האבן זיי אנגעצינדן די שול מיט די אידן אין דעם אבער ס'איז געבליבן נאך אידן און גוים אין שטאט.

האבן זיי אדער געהארגעט אדער מען האט זיי פארשיקט אדער פארקויפט פאר עבדים אדער פארשיקט אין סוריע. דאס איז געווען די מזל, די ביטערע מזל פון די אידן. און איסלאם האט מען אויכעט פודה געווען, כל מיני איסלאמיסטישע מדינות האבן זיי פודה געווען, און אויכעט ווער עס האט נישט געהאט קיין מזל האבן זיי געהארגט. די צלבנים, די פראנקען וואס זענען געהרגעט געווארן אין די מלחמה האט מען באגראבן אין מאמילא, א געוויסע מערה, ס'הייסט מערת אריה, ס'איז דא א צורה פון א פון א לייב, און דארטן איז דא א ריזיגע ריזיגע מערת קבורה, אפאר דונם פון די תקופה, אקעי, ירושלים איז געווען אין די תקופה א אוצר בלום פון גאלד און זילבער און דימאנטן מיט אלע גוטע זאכן, יעצט איז געקומען די פרענקים און האבן עס אלעס צוגענומען און האבן עס פארקויפט. נישט בלויז זיי האבן פארקויפט די צירונגען און די יקרי ערך, נאר זיי פארקויפט אויך די איסלאם וואס מען האט נישט געקענט פודה זיין און די אידן וואס מען האט נישט געקענט פודה זיין. אגב פון די גניזה איז יעצט נתברר געווארן א גרויסע חידוש אז ס'איז געווען אסאך ספרים ס'איז געווען איבער דריי הונדערט ספרים וואס מ'ווייסט כתבי יד פון ספרים ס'איז דא א רשימה שלימה וועלכע ספרים איז געווען ירושלים און די מ'דארף עס פודה זיין מען וועט עס נישט פודה זיין און די פרענקען עס פארברענען, די חשובסטע ספר וואס איז געווען אין די אין די פעקל איז די כתר ארם צובה, כתר ארם צובה דארף א שמועס פאר זיך, ס'איז די חשובסטע חומש וואס אונז האבן היינט. די חשיבות פון דעם איז וואס דער רמב ם לייגט דירעקט א האנט אויף דעם און ער קאלט דאס די בעסטע מסורת די חשוב'סטע מסורת און די און די מסורת מוז מען דארפן אננעמען און כלל ישראל מיט די צייט האט אנגענומען די מסורת איז די כתר די כתב יד פון תנך איז געווען אין ירושלים און ס'איז שיער פארברענט געווארן. און די אידן פון מצרים האבן עס פודה געווען, דערפאר איז עס אראפ אין מצרים, און עס איז געבליבן דארט אפאר הונדערט יאר, שפעטער איז עס אריבער אין סוריה. היינט איז אזוי, היינט איז תש ח האט מען עס געברענגט, נאכאמאל האט מען עס פודה געווען, ווייל די אראבער האבן פארברענט די שול אין דמשק, און מיט די לעצטע סעקונדע האבן די אידן עס מצליח געווען עס ארויסנעמען פון די שול און ס'איז אנגעקומען דאהי און דאהי איז געווען אינמיטן די מלחמה פון תש ח און למרבה הצער א גרויסע חלק פון דעם איז פארברענט געווארן אדער נעלם געווארן וואס א זאך וואס איז נישט קלאר עד היום הזה וואס איז געבליבן ליגט אין איזרעל מוזיעם. אקעי, אונז גייען צוריק צו די פרשה. פון די קרייצציגער האט מען זיי איינגענומען שטאט, וואס טוט מען יעצט? מען שטעלט א מלך, ער איז מלך ירושלים, א מלכות ירושלים וואס ער הערשט אויף גאנץ פעלעסטיין פון דמשק ביז מצרים. ממילא דער ערשטער מלך הייסט בולדווין, ער האט זיך אליין ממנה געווען צו זיין צו זיין מלך, ער האט חרוב געמאכט רוב מסגדים רוב מעטשעטן אין שטאט, אבער די מעטשעטן וואס איז דא אויף די הר הבית האט ער נישט חרוב געמאכט, ס'איז דא צוויי גרויסע מעטשעטן די כיפת הסלע אדער אויף אראביש הייסט עס חרם אל שאריף, נאכדעם איז דא מסגד אל אקצא, מיט די צוויי גרויסע בנינים האט ער נישט געטשעפעט, ער האט זיך איינגערעדט אז דאס איז נאך פון שלמה, און שלמה איז דאך. פון תקופת התנך איז דאך הייליג ביי זיי האט ער עס געלאזט און ס'שטייט עד היום הזה מיט די טעות בזכות די טעות שטייען די צוויי בנינים עד היום הזה און דרך אגב דאס איז די עלטסטע בנינים אין די איסלאמישע וועלט אין די צוויי בנינים האט ער געבויט א טשורטש מיט א אוצר מיט א באנק און נאך א תפיסה. און אונטער אל-אקצא וואס דארט איז דא די הוספה פון הורדוס, ס'איז נאך דא עד היום זעט מען נאך די די כיפין די די ארטשעס וואס הורדוס האט געבויט, און דארטן האבן זיי געמיינט אז ס'איז שלוימע'ס שטאל, וואס איז אונטער די בארג, האבן זיי עס געגעבן א נאמען שלוימע'ס שטאל, און דארטן האבן זיי אריינגעלייגט זייערע פערד מיט זייערע קעמעלס. אבער פון יעצט וואוינען שוין נישט קיין אידן מיט קיין איסלאם אין ירושלים פאר הונדערט יאר, ירושלים איז געווען זייער ווייניג באוואוינט, רוב עולם וואוינט אין דרויסן פון ירושלים, ירושלים איז בכלל שווער צו וואוינען, אבער ער האט געוואלט צוריק בויען די שטאט. אזוי ווי בימי קדמוניות, ער איז געפארן איינמאל אין עבר הירדן, און ער האט זיך באגעגנט מיט כל מיני איסלאמיסטים ארעמעלייט, און נוצרים ארעמעלייט, אשורים, ארמענים, און ער האט זיי געברענגט, און אגב זיי זענען די אבות אבותיהם פון די נוצרים, די פאלעסטינעשע נוצרים, וואס זענען וואס זענען דא אין ירושלים עד היום הזה, וואס עד היום הזה רעדט מען פון זיי, די ארמענישע קווארטער, יענץ האט מען געבויט, און נאך בנינים איז דא פון זיי פון יענע יארן. אקעי, כ'האב געזאגט אז די עס איז געווען א תקופה אן קיין אידן ביז הונדערט יאר, די הונדערט יאר איז געווען ביז צלאח א דין וכדו'. די קרייציגער האבן עס איינגענומען אין תתנ"ו, טען ניינטי ניין, אין תתקמ"ז, ס'איז עלעווען עיטי סעווען, איז געקומען א אראבישע אפיסער פון מצרים, געהייסן צאלאח א-דין, און האט מצליח געווען צו איינעמען די שטאט פון די קרוסעידערס. אבער ביז אים איז געווען אזוי, ס'איז געווען דער ערשטער באלדווין איז געשטארבן אין עלעווען עיטין, זיין נעפיו האט אים איבערגענומען, און ער האט געברענגט נייע געדאנק אין די

אין די הייליקע פלעצער ביי די נוצרישע וועלט, עס האט זיך אנגעהויבן מיט אפאר, עס האט זיך ממשיך געווען הונדערטער און נאכדעם טויזענטער, און זיי האבן געבויט אסאך דירות אויף די הר הבית פאר זיי, און זענען איינגעשטאנען דארט, און זיי האבן עד היום הזה האבן אונז אפאר בנינים אדער וואס זיי האבן געבויט אדער וואס זיי האבן איבערגענומען פון די איסלאם און גענוצט פאר זיך, איינע איז כיפת השלשלת, און ס'דא נאך אפאר. אין עלעווען טורטי וואן, עלף איין און דרייסיג, געשטארבן דער צווייטער באלדווין, נאך אים האט געהערשט א פרוי, זי האט געהייסן מעליסענדע, און זי האט געבויט ירושלים אויף א גרויסן פארנעם, גרויסע בנינים, שיינע בנינים, געברענגט וויין, און געברענגט עסן, געברענגט אסאך איינוואוינערס, נאך דעם איז געקומען אסאך עולי רגל, אבער יעצט איז געקומען אויכעט אויכעט עולי רגל אידן, וויבאלד ס'איז דא איין גרויסע שלטון, וואס די שלטון ציט זיך פון דייטשלאנד, ענגלאנד און צרפת ביז ארץ ישראל, איז במילא אידן פון די מדינות קענען זיך באזעצן דא אז ס'איז איין שלטון. נוסף צו דעם, כאטש אפילו זיי האבן פיינט געהאט די אידן, אבער זיי האבן געהאט א ריזיגע האספיטאל, הייסט טאקע האספיטאליטי, האספיטאלערי, און זיי זיצן אין די היינטיגע קריסטשען קווארטער,

דאס איז עלעווען פארטי וואן, און דער שלשלת הקבלה פארציילט אז ער איז ארויפגעקומען דא אין ירושלים און ער האט זיך אויסגעגאסן דאס הארץ מיט זיין שיר מיט זיין פיוט ציון הלא תשאלי, און א ישמעאלי האט אים געזען און האט אים צוטראטן די פערד. שוין. איז דאס קען דאך נישט זיין א ישמעאלי האט נישט געקענט הרג'נען יענע יארן, ער האט נישט געוויסט, און שלשלת הקבלה האט נישט געוויסט, אבער ס'דא מערערים אויף די גאנצע מעשה אז ער איז בכלל נישט ארויפגעקומען קיין ירושלים. היינט רוב חוקרים האלטן אז ער איז יא ארויפגעקומען קיין ירושלים. מ'קען זאגן די שענסטע שירים וואס איז דא פון משוררי ספרד אויף ירושלים איז פון דער משורר הגדול און דער פילוסוף און דער רופא רבי יהודה הלוי. גלייך נאך זיין פטירה פון רבי יהודה הלוי אונז האמיר בריוו אין די גניזה וואס ער שרייבט קלאר ער איז געשטארבן חודש אב תתק ד האט איינגענומען ירושלים א איסלאמיסטישע אפיסער עס האט געהייסן זענגי ירושלים פון מעליסאנדא וואס האט עס גורם געווען עס האט נאר גורם געווען צו א בוקה ומבולקה און דאס איז די התחלה פון די צווייטע מסע הצלב אויגעניוס דער דריטער דער אפיפיור פון צרפת האט אויסגערופן א מלחמה, נאכאמאל א מסע הצלב, נאך א קרוסעידערס און זיי האבן איינגענומען ירושלים, נאכאמאל פארטריבן די איסלאם און אויפגעבויט די קבר פון ישו, וואס די קבר שטייט עד היום הזה, דאס איז געבויט געווארן אין יענע תקופה. מעליסאנדא איז געשטארבן אין עלעווען סיקסטי וואן, דאס איז תתקכ א, אין די יארן געווען עליות מיט ירידות, און פונקט אין די יארן איז געקומען א חשובער גאסט קיין ארץ ישראל קיין ירושלים דער הייליגער רמב ם, פון וואס איז ער געקומען דא? ער איז געבוירן געווארן אין ספרד, וואס יענצמאל האט ספרד געווען די שיא פון חכמה און תבונה. אבער עס איז געווען אונטער די איסלאם אבער עס איז נישט געווען גענוג, עס איז געווען ספרד איז איינגעטיילט איין העלפט איז אונטער די נוצרישע הענט און איין העלפט איז אונטער די איסלאמיסטישע הענט, ווייל פונקט אין יענע יארן די איסלאם האבן איבערגענומען א זייער א קיצונישע קבוצה וואס הייסן אלמוחידון איז זייער מטרה געווען מטהר זיין די איסלאם, נישט מטהר זיין די נוצרים נאר מטהר זיין די איסלאם, וויבאלד די איסלאם איז געווארן פריי, געווארן ליבעראל, און מען דארף זיי מחזיר בתשובה זיין, און זיי נעמען איין צוביסלעכווייז צוביסלעכווייז, זיי הייבן אן מאראקא, שפעטער אנגעקומען ביז אלדזשיר, נאכדעם פון אלדזשיר זענען אנגעקומען אין ספעין אין ספרד, נאכדעם האבן זיי איינגענומען קארדאווא, און דארט האט דער רמב ם'ס משפחה געוואוינט, און האט דער רמב ם געמוזט אוועק גיין, ער איז געפארן פון דארט קיין פעס, און שפעטער איז געקומען די אלמוחדין אין פעס אליין, ער האט געמוזט אנטלויפן, אין תשרי תתקכ ה עלעווען סיקסטי פייוו איז דער רמב ם ארויף געקומען אין ירושלים, געווען אין חברון אדער אין ירושלים, און ארויף אויפן הר הזיתים, און פון דארט האט ער געזען די ערשטע מאל די הר המקדש, צוריסן די בגדים, ארויף אין ירושלים דורך שער האריות, און וואס טרעפט ער? ער טרעפט א נוצרישע שטאט, ס'איז נאך דא די איסור פון אידן טארן נישט אריין גיין, אבער די ראשי העיר זענען מעלים עין פון די איסור, וועמען טרעפט ער? ער טרעפט אפאר אידעלעך, און ווי שרייבט ער אין דעם בריוו, אז נכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו, פארשטייט זיך אז ס'איז דא א גרויסע וויכוח צו דאס איז די שול אויף די הר הבית צו ס'איז די שול לעבן די הר הבית. פינף יאר שפעטער אין תתק ל אדער ל ה ס'איז נישט קלאר, איז ארויפגעקומען דא נאך א נוסע פון ספרד בנימין מטודעלא, בנימין פון די שטאט טודעלא, נישט ווייט פון קארדאווא, ער איז ארום געפארן די גאנצע וועלט, און זיין מעלה איז אז ער האט געשריבן יעדע פרט און פרט, סיי גוי'אישע נקודות און אידישע נקודות, פון יעדע שטאט אוואו ער איז געווען, קומט ער ארויף אין ארץ ישראל און ער גייט דורך שטאט נאך שטאט, און ער איז אונזער ערשטער נוסע וואס שטעלט אוועק אלע אידישע שטעט אין די תקופה, דאס איז א גרויסער חידוש, ווען נישט אים וואלט מען פארשטאנען אז אידן האבן נישט געוואוינט אין ארץ ישראל, ווייל אונטער די נוצרישע הענט אידן קענען נישט וואוינען, אבער פון אים ווייסט מען אז ס'איז נישט ריכטיג, ער רעכנט אויס בערך צוואנציג שטעט אין גליל, אידישע שטעט, און ער רעכנט אויס אפילו וויפיל אידן וואוינען דארט. באלד וועט מען אויסרעכענען די נומערן, און דרך אגב, די אידן הייסן מסתערבים, וואס די מסתערבים אונז וועלן מיט די צייט מקדיש זיין א זייער א לאנגע שמועס ארום זיי, עס איז זייער א וויכטיגע נקודה צו פארשטיין די המשך פון די ישוב הישן נאר דורך די מסתערבים. דער קומענדיגער מלך נאך די מלכה איז באלדווין דער פערדער, ער איז געווען מלך פון עלעווען סעווענטי פאר, ממש גלייך נאך בנימין מטודלה'ס נסיעה, און ער איז געשטארבן מיט צען יאר ארום אין עלעווען עיטי פייוו. סוף ימיו איז געווען א זעהר א שווערע סכסוך אין די נוצרישע עדה אליין, פון ירושלים ביז די אנדערע שטעט, און דאס איז גורם געווען אז צלאח א-דין, דער גרויסער לוחם צלאח א-דין, האט מצליח געווען צו אייננעמען די גאנצע מידל איסט פון די נוצרישע הענט. אין ארץ ישראל איז דער קרב געווען אין טבריה אין כפר חיטין עלעווען עיטי סעווען און גלייך פון דארט זענען זיי איז צלאח א-דין געקומען קיין ירושלים, און די זעלבע וואס די פראנקען האבן איינגענומען האט צלאח א-דין איינגענומען נאכדעם האט ער איינגענומען די ערי החוף, אזוי געקומען ביז עכו, און ער איז געווען ער איז געווען דער שליט אויף די גאנצע די גאנצע געגנט, אבער זיין בסיס איז געווען אין מצרים, יעצט אגב יעדער יונגל יעדער בר בי רב דחד יומא ווייסט אז דער רמב"ם איז געווען דער רופא פון דעם מלך פון מצרים, נאר דער עולם ווייסט נישט ווער איז געווען דער מלך פון מצרים, דער מלך פון מצרים איז געווען צלאח א-דין. אונזער צלאח א-דין וואס האט יעצט איינגענומען ארץ ישראל ער איז געווען דער מלך וואס האט אריינגענומען דעם רמב"ם ביי אים אין חצר אבער ער איז נישט געווען דער איינציגסטער רופא זיינער ער איז געווען איינער פון איין און צוואנציג דאקטוירים וואס האבן מטפל געווען אין אים ווייל ער איז געווען א איש חולני ער האט געהאט אסאך מחלות אכט פון זיי זענען געווען איסלאם אכט זענען געווען אידן און און איינער פון די אכט אידן איז געווען דער רמב"ם און פינף זענען געווען נוצרים אבער זיין גאווה האט אים באגראבן. ירושלים איז נישט געווען גענוג פאר אים, און וויבאלד ער האט איינגענומען דעם גאנצן לאנד, און דאס האט אנגעהיצט און אויפגעהעצט די נוצרישע וועלט, און מען האט אויסגערופן א דריטע מסע הצלב. ווער האט אויסגערופן די דריטע מסע הצלב? ריטשארד די לייענס הארט, דער מלך פון ענגלאנד, און פיליפ דער מלך צרפת, די צוויי האבן אויסגערופן עלעווען ניינטי, דאס איז תתק"ן, אויף א דריטע מסע הצלב צו צו משחרר זיין ירושלים פון די טמא'דיגע הענט פון די איסלאם. יעצט וועל איך רעדן די צד פון די אידן אין ארץ ישראל, אביסל אויף א ברייטערן אופן, אז ס'איז וויכטיג צו פארשטיין די המשך פון די ישוב היהודי כלפי די ישוב הישן און די אטאמאן עמפייער. איז אזוי ווי אונז האבן פריער דערמאנט אז ביז צלאח א-דין האבן אידן נישט געוואוינט אין ירושלים, אבער מען האט דאך געוואוינט אין צפון, און די אידן זענען די מסתערבים, אבער פון ווען די פראנקען האבן איינגענומען און די ישיבה האט נישט געקענט זיין אין ארץ ישראל די ישיבה איז געהייסן גאון יעקב ס'איז אריבער פון רמלה און דארט איז געווען דער רמלה איז געווען דער מרכז דער סענטער פון די איסלאמישע שלטון אין יענע יארן האבן זיי געמוזט אריבער גיין קיין צידון קיין צור און צידון אפאר יאר שפעטער זענען זיי אריבער אין דמשק און דארט איז עס געבליבן. אבער אידן האבן דאך געוואוינט. אז בנימין מטודלה קומט נאך פאר צלאח א-דין, טרעפט ער צוויי הונדערט אידן אין עכו, פינף הונדערט אידן אין צור וצידון, צוויי הונדערט אידן אין קיסריה, פערציג קראים אין קיסריה, און אויך צוויי הונדערט שומרונים אין קיסריה. דאס איז א גרויסע נומער. און ווען מען רעכנט אויס נאך אין בית לחם, בית גוברין, בית נביה און רמלה און לוד, וואס בנימין מטודלה רעכנט אויס פונקטליך וויפיל אידן וואוינען, אלע צוזאמען קומען קומט אויס בערך טויזנט פיר הונדערט אידן, ס'איז זייער א גרויסע נומער, בפרט אז די לאנד איז אונטער נוצרישע הענט. און מען דארף וויסן אז ס'איז נישט אזוי לייכט צו וואוינען אונטער די נוצרישע הענט, אונטער נוצרישע בתי משפט, מען האט נישט כמעט קיין רעכטן, עם כל זה האבן אידן שטענדיג באזעצט וויפיל מען האט געקענט, נאכאמאל וויבאלד ס'איז אונטער א אייראפעאישע שלטון איז לייכטער אויף אייראפעאישע אידן צו עולה זיין, און זיי האבן דערמאנט דעם רמב ם און בנימין מטודלה, און ביידע שרייבן אז אין ירושלים איז נישטא קיין אידן ירושלים פארשטייט זיך איז זייער הייליג ביי די נוצרים, אבער ס'איז דא א משפחה פון צבעים, פון די וואס זיי פארבן די וואל, די סיבה איז אז די אידן זענען געווען מומחים אויף די מקצוע פון פארבן וואל, די שיינע בגדים קען מען נאר דורך געפארבטע וואל, דערפאר האבן זיי געגעבן א עקסטערע רשות אויף צו בלייבן אין ירושלים, ווייל די, יעצט וויבאלד דער סנהדרין איז אפילו אין דמשק מיט די יארן מבוטל געווארן, איז בפשטות ווער געווארן דער ראש המדברים ביי די אידן? דער רמב ם, דער רמב ם זיצט אין מצרים, שפעטער זיצט ער אונטער די פליגלען פון צלאח א-דין, איז פארשטייט זיך איז ער דער מרא דאתרא, אקעי, נאך צלאח א-דין, נאך עלעווען עיטי סעווען קומען אידן קיין ירושלים ממש, יעצט איז דא א ויכוח ביי די חוקרים צו צלאח א-דין האט זיי גערופן אדער זענען זיי געקומען מצד עצמם, דא ראיות לכאן ולכאן. אזוי ווייט איז די עלייה געווען סיי פון יוראפ און סיי פון מצרים קיין ירושלים, אז אידן האבן אנגערופן און מכנה געווען צלאח א-דין כורש, א נייע כורש וואס לאזט ארויף די אידן וואוינען אין ארץ ישראל און ירושלים. רבי יודא אלחריזי איינע פון די גרויסע משוררים אין ספרד, שרייבט אויף אים ממש אזוי ווי משיח איז געווען, ונחה עליו רוח עצה וגבורה, ויעל הוא וכל חילו ממצרים, ויצר על ירושלים, ויתנה האל בידו, גאט האט אים איבערגעגעבן די שטאט אין זיינע הענט, ויצו להעביר קול בכל עיר, אל כל רב וצעיר, לאמור,

אזעלכע ווערטער, הלוואי וואלט דאס געווען ריכטיג, אבער עס האט נישט געדויערט קיין סך צייט וואס גייט נאכאמאל צוקומען א נייע מסע הצלב און נאכאמאל איז ארץ ישראל געגאנגען אויף רעדער, און ס'קומט די דריטע מסע הצלב, און יעצט וויבאלד ריטשארד לב הארי

און די שר המלחמה שטעלט זיך אריין צווישן, און וויבאלד ס'איז געווען דא ספרדים, און ס'איז געווען דא א קהילה פון ענגלאנד, און א קהילה פון צרפת, און א קהילה פון דייטשלאנד, און אויך פון מצרים, איז די אלע קהילות האבן זיך נישט געקענט דורכקומען, מען האט זיך געריסן ביי די נעזער, מען האט מאשים געווען דעם צווייטן מיט מסירות, און דאס צוזאמען מיט די מסע הצלב האט חרוב געמאכט די ישוב כמעט עד היסוד ביז די רמבן איז ארויפגעקומען, עה די רמבן איז ארויפגעקומען, די רמבן איז ארויפגעקומען ה' אלפים כ"ז, דאס איז אין די גויאישע טוועלף סיקסטי סעווען, פונקט אין די יארן איז דא געווען פערציג יאר פון עליות מיט ירידות פון די פראנקים אקעגן כל מיני איסלאמיסטים און איסלאמיסטן צווישן זיך, און עולה על כולנה איז געקומען א ריזיגע וועיוו פון טשיינע, די מאנגאלס, די מאנגאליענס, און אין אפאר יאר האבן זיי מצליח געווען צו איינעמען די גאנצע מזרח התיכון, די גאנצע מידל איסט, אנגעקומען דא אין צוועלף סיקסטי, בשנת כ', חרוב געמאכט די שטאט, און פונקט אין כ"ז האט דער רמבן האט געפירט א וויכוח מיט א מומר און האט געמוזט אוועק גיין און איז ארויפגעקומען קיין ירושלים אבער ער שרייבט אין זיין באקאנטע בריוו ירושלים איז חרוב ונחרב און ער מוז אוועק גיין ס'איז אויכעט דא צוויי צבעים און ער מוז אוועק גיין. אבער די איסלאם האט מצליח געווען און צוואנציג יאר שפעטער, דאס איז געווען כ"ז אבער אין פ"ז, האט די איסלאם מצליח געווען צו פארטרייבן די נוצרים און שוין מער נישט צוריקגעקומען, און דאס האט גורם געווען צו א מורא'דיגע מהפכה אין די אידישע וועלט,